בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים דף לד, מען הייבן אהן דף לד עמוד א' אויבן, אביי בר אבין ורב חנניא בר אבין, איז אזוי, נעכטן האמיר געזעהן די מימרא פון ר' יוחנן אז ענבים שנטמעו דורכן פחות פחות מכביצה ויינן כשר לנסכים, אז טאמער ס'איז טמא געווארן טרויבן, איז דא א וועג ארויסצונעמען פון דעם וויין און די וויין זאל זיין טהור, וויאזוי, אז מען קוועטשט אויס ווייניגער ווי א כביצה, קומט אויס אז די טרויב איז קיינמאל נישט גרעסער ווי א כביצה איז עס נישט מטמא די וויין וואס קומט ארויס, און רבי יוחנן האלט אז די וויין וואס ליגט אין די טרויב איז מיפקד פקיד, ס'איז נישט קיין חלק פון די טרויב, ס'איז אפגעשיידט ס'איז באזונדער, דערפאר איז די טרויב נישט מטמא די וויין דערפאר קען מען עס נוצן אויף נסכים. איז היינט וועמיר זעהן א סוגיא וואס צום סוף עט די גמרא אריינברענגען די מימרא פון רבי יוחנן. זאגט די גמרא אביי בר אבין ורב חנניא בר אבין תנו תרומות בי רבה, אביי בר אבין ורב חנניא בר אבין האבן געלערנט תרומות, הלכות תרומות, מסכת תרומות, אין בית מדרש פון רבה, פגע בהו רבא בר מתנה, רבא בר מתנה האט זיי געטראפן, אמר להו האט רבא בר מתנה זיי געזאגט, מאי אמריתו בתרומות דבי מר, וואסערע חידושים האט עטץ מחדש געווען דארט אין הלכות תרומות אין בית מדרש פון רבה, אמרי ליה, האבן זיי געזאגט צו רבא בר מתנה, ומאי קשיא לך, וואסערע קשיא האסטו אויף תרומות וואס דו פרעגסט, וואסערע חידושים אונז האבן מחדש געווען, האסט עפעס א קשיא, עפעס שטערט דיך, אמר להי', האט רובא בר מסנא זיי געזאגט, איך וועל דיר זאגן, תנן, שטייט אין די משנה, די משנה זאגט אין תרומות, שתילי תרומות שנטמאו, טאמער איינער האט שתילים ס'טייטש ירקות וואס מ'האט ארויסגענומען פון די ערד ס'איז תלוש, וואס דאס קען אוודאי מקבל זיין טומאה, און דא טאקע די ירקות איז געווען תרומה און ס'האט מקבל געווען טומאה, איז ער געגאנגען ער גענומען די תרומה ושתלן, א מענטש האט עס צוריק איינגעפלאנצט אין די ערד, איז די דין איז זאגט די משנה טהורים מלטמא, די טומאה גייט דא אוועק. פארוואס? ווייל ברגע וואס מען פלאנצט עס צוריק איין, גייט אוועק די שם אוכל פון דעם, ס'הייסט מער נישט קיין מאכל, און במילא איז עס אויס טמא, ס'ווערט צוריק טהור. פון דעסטוועגן זאגט די משנה, ואסורין מלאכול, מען טאר עס נאך אלץ אבער נישט עסן, און אויף דעם פרעגט רבא בר מתנה פארוואס, וכי מאחר דטהורין מלטמא, אמאי אסורין מלאכול, היות וואס ס'איז טהור, ס'איז נישט מטמא, איז וואס עפעס זאל מען עס נישט טארן עסן? טאמער ס'וואלט געווען טמא פארשטיי איך תרומה טמאה טאר מען נישט עסן אבער זאגסט דאך ס'איז טהור וואס איז די פראבלעם? אמרי ליה ענטפערן זיי צו רבא בר מתנה הכי אמר רבה רבה האט פארענטפערט די קשיא רבה האט געזאגט מאי אסורין אסורין לזרים דאס וואס שטייט דא אסורין מלאכול מיינט נישט א כהן טאר עס נישט עסן אוודאי מעג עס א כהן עסן פארוואס ווייל ס'איז טאקע תרומה אבער די טומאה איז אוועקגעגאנגען פון דא ממילא איז עס תרומה טהורה דאס וואס שטייט דא אסורין מלאכול מיינט א זר א זר טאר דאס נישט עסן ס'טייטש אפילו מ'האט עס טאקע איינגעפלאנצט, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט ווען מ'פלאנצט עס איין גייט אוועק די שם טומאה, פון דעסוועגן די שם תרומה גייט נישט אוועק פון דעם, ס'בלייבט נאך אלץ תרומה, און במילא דאס זאגט די משנה אז א זר עט עס נישט טארן עסן. פרעגט אבער די גמרא פרעגט רבא בר מתנה ומאי קא משמע לן, וואס איז די חידוש פון די משנה, אז מיר וועלן זאגן אז די חידוש איז גידולי תרומה תרומה, אז מיר זאגן אז די חידוש איז אז ווען מ'פלאנצט איין תרומה און ס'וואקסט פון די תרומה נייע פירות נייע ירקות, איז די גידולין דאס וואס וואקסט דא האט אויך א דין פון תרומה, אזוי ווילסטו מיר זאגן? דאס ווילסטו מיר זאגן איז די חידוש? זאגט רבא בר מתנה תנינא, דא שטייט דאך אבער בפירוש אין א משנה אז גידולי תרומה תרומה, אז דאס וואס וואקסט פון תרומה האט אויך א דין פון תרומה, און ממילא קען נישט זיין אז דאס איז די חידוש דא פון די משנה אסורין לזרים אז א זר טאר עס נישט עסן ווייל ס'בלייבט תרומה, איך ווייס עס שוין אז תרומה וואס וואקסט פון תרומה איז נאך אלץ תרומה אפילו נאכדעם וואס מ'פלאנצט עס איין, איי עסטו זאגן, וכי תימא גידולי גידולין? און מאי קא משמע לן בדבר שאין זרעו כלה? וואס טייטש ס'דא צוויי מיני גידולים? ס'דא גידולים וואס איז זרעו כלה און ס'דא גידולים וואס איז אין זרעו כלה. גידולים וואס איז זרעו כלה איז טייטש למשל ווייץ ווען מ'פלאנצט איין ווייץ מ'לייגט אריין די קערעלע פון ווייץ דער קערל ווערט אויס פון דעם וואקסט א נייע ווייץ דאס איז זרעו כלה די קערעלע איז אויס ס'איז פארניכטעט שפעטער איז דא אין זרעו כלה למשל א צוויבל נישט די היינטיגע צוויבלעך אן אנדערע מין צוויבל אמאל וואס מ'פלאנצט איין די צוויבל איז די צוויבל וואס מ'האט איינגעפלאנצט בלייבט גאנץ פון די צוויבל וואקסט ארויס נייע צוויבל, דאס איז אין זרעו כלה, און במילא זאגט רבא בר מתנה עסט מיר וועלן זאגן אז אפשר דאס וואס שטייט אין די משנה גידולי תרומה תרומה אז דאס וואס וואקסט פון תרומה האט אויך א דין פון תרומה, אפשר דאס איז דווקא ביי זרעו כלה, למשל ווייץ, אבער ביי אין זרעו כלה, וואס איז למשל צוויבל אזוי ווי מען האט יעצט געשמועסט, ביי דעם איז נישט די דין אז די תרומה וואס וואקסט פון דעם האט אויך א דין פון תרומה, נאר ביי דעם דאס וואס וואקסט ארויס פון דעם האט נישט א דין פון תרומה, אזא צד איז דא, וואס איז די סברה פון דעם מוטשען זיך שוין די מפרשים, אבער על כל פנים וואלסטו געמיינט אפשר איז דאס די חידוש אז ביי אין זרעו כלה איז אויך די דין אז דאס וואס וואקסט ארויס האט א דין פון תרומה, אויף דעם זאגט אבער רבא בר מתנה הא נמי תנינא, דאס איז אויך דא א משנה אויף דעם, פארוואס ווייל שטייט אין די משנה די משנה זאגט טאקע דארטן אין תרומות, הטבל גידוליו מותרין, טבל איז אנדערש פון תרומה, תרומה האבן מיר יעצט געשמועסט אז ווען מען פלאנצט איין תרומה דאס וואס וואקסט פון דעם האט אויך א דין פון תרומה, טבל, טאמער מען פלאנצט עס איין, האט נישט דאס וואס וואקסט ארויס א דין פון טבל, וואס טייטש טבל איז דאך נאר נאכדעם וואס מען מאכט מירוח הקרי, מען שניידט אפ פיירות, מען מאכט פון דעם א הויפן, נאר דעמאלטס ווערט עס טבל, אז מען פלאנצט עס צוריק איין ווערט עס אויס טבל, און ממילא אז איינער וועט עסן פון דעם למשל אכילת עראי, עט ער נישט דארפן אראפנעמען פון דעם תרומות און מעשרות, און ממילא איז ביי טבל איז די דין גידוליו מותרין, אבער דאס איז נאר בדבר שזרעו כלה, אבל בדבר שאין זרעו כלה, אפילו גידולי גידולין אסורין באכילה, וואס טייטש, ביי אין זרעו כלה, טאמער למשל צוויבל וואס איז טבל און מען פלאנצט עס איין, דעמאלטס איז דער דין אז דאס וואס וואקסט ארויס פון דעם האט יא א דין פון טבל, נאר ביי זרעו כלה זאגט מען אז גידוליו מותרין נישט ביי אין זרעו כלה, און במילא, ווי די מפרשים שמועסן אויס, מען מאכט דא א קל וחומר, מה דאך טבל, וואס זרעו כלה איז די דין אז גידוליו מותרין, פון דעסט וועגן אין זרעו כלה איז גידולי גידוליו אסורין, איז כל שכן תרומה וואס תרומה ביי זרעו כלה איז אויך גידוליו אסורין, איז כל שכן ביי אין זרעו כלה עט אוודאי זיין גידוליו אסורין, און במילא אונז האמיר שוין געלערנט אז דאס וואס וואקסט פון תרומה האט אויך א דין פון תרומה, אויב אזוי וואס זאגט אונז די משנה וואס איז פשט פון דעם אז ווען מען פלאנצט איין תרומה ווערט עס טהור פון דעסט וועגן אסורין מלאכול? זאגט די גמרא, אישתיקו, אביי און רב חנניה בר אבין זענען שטיל געבליבן, זיי האבן נישט געהאט קיין תשובה פאר רבא בר מתנה, אמרי ליה, האבן זיי זיך אנגערופן צו רבא בר מתנה, מידי שמיע לך בהא, דו האסט עפעס יא א תירוץ אויף דעם? אמר להו, האט רבא בר מתנה זיי געענטפערט, יא, הכי אמר רב ששת, רב ששת האט פארענטפערט די קשיא, האט ער געזאגט מאי אסורין אסורין לכהנים, בעצם וואס שטייט טאקע דא אסורין מיינט פאר כהנים, ס'טייטש אפילו ס'מער נישט טמא, פון דעסט וועגן כהנים טארן עס נישט עסן, איי פארוואס? ס'איז דאך מער נישט טמא, איז פשט פון דעם איז הואיל ואיפסילו להו בהיסח הדעת, היות עס איז פסול מחמת היסח הדעת, וואס טייטש, ס'שטייט דאך אין פסוק ביי תרומה ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי אז מ'דארף אויפפאסן אויף תרומה און קדשים, זעכער מאכן אז ס'זאל נישט טמא ווערן, טאמער מ'איז מסיח דעת פון תרומה, איז די תורה מחדש אז ס'איז פסול, און במילא זאגט רב ששת, דא, נאכדעם וואס די תרומה איז טמא געווארן, האט דאך דער כהן מסיח דעת געווען, און במילא יעצט אז דו פלאנצסט עס צוריק איין, אין הכי נמי עס איז מער נישט טמא, אבער דער היסח הדעת איז דאך געווען דא, און במילא אז עס איז געווען א היסח הדעת איז עס פסול, און פארדעם שטייט אין די משנה אסורין מלאכול. פרעגט אבער די גמרא, הניחא למאן דאמר היסח הדעת פסול הגוף הוי שפיר, אלא למאן דאמר היסח הדעת פסול טומאה הוי, מאי איכא למימר, וואס טייטש, בעצם וועלן מיר שוין זעהן ס'איז דא א מחלוקת, וואס איז פשט אז היסח הדעת איז א פסיל? איין מאן דאמר זאגט אז היסח הדעת איז א פסול טומאה, וואס טייטש אז היות דו האסט מסיח דעת געווען קען זיין ס'איז טמא געווארן, און במילא אז ס'איז טמא געווארן איז דאך עס טמא טאר מען עס נישט עסן פארדעם איז עס פסול. א צווייטע מאן דאמר זאגט ניין, ס'האט נישט קיין שייכות צו טומאה, נאר היסח הדעת איז א נייע חידוש אין די תורה אז טאמער דו האסט מסיח דעת געווען איז עס פסול, און נישט פשט ווייל איך בין חושש אז אפשר איז עס טמא געווארן, נאר סתם אזוי ס'איז פסול, און במילא זאגט די גמרא, גאנץ גוט לויט די מאן דאמר וואס זאגט אז היסח הדעת איז סתם אזוי א פסול, ס'איז א פסול הגוף, פארשטיי איך אז דא, נאכדעם וואס דו האסט עס איינגעפלאנצט, די פראבלעם פון היסח הדעת איז נאך אלץ דא דא, אבער לויט די מאן דאמר אז די גאנצע פראבלעם פון היסח הדעת איז סך הכל א פסול טומאה, אז כ'האב מורא ס'איז טמא געווארן, איז דא וואס ענטפערסטו אים אז ס'איז געווען היסח הדעת גייט מיר אן ס'איז געווען היסח הדעת, ווי נישט ווי מ'האט עס איינגעפלאנצט. די טומאה, טאמער ס'איז געווען טומאה, מ'האט מסיח דעת געווען, לאמיר שוין זאגן ס'איז טמא געווארן, די טומאה איז דאך זעכער שוין מער נישט דא דא ווייל מ'האט עס צוריק איינגעפלאנצט, און במילא זאל מען עס מעגן עסן ווייל די היסח הדעת איז שוין אויך נישט קיין פראבלעם, און במילא טאקע מיט דעם איז אפגעפרעגט די תירוץ פון רב ששת וואס רבא בר מתנה האט דא געברענגט, ברענגט יעצט די גמרא די מחלוקת לגבי היסח הדעת, דאיתמר וואס מ'האמיר געלערנט היסח הדעת ר' יוחנן אמר פסול טומאה הוי, ור' שמעון בן לקיש אמר פסול הגוף הוי, ר' יוחנן זאגט טאקע אז גאנץ היסח הדעת איז א טומאה'דיגע פראבלעם, כ'האב מורא ס'איז טמא געווארן, און ריש לקיש זאגט ניין ס'איז א פסול הגוף, און די גמרא איז מבאר די ביידע שיטות, ר' יוחנן אמר פסול טומאה הוי, שאם יבוא אליהו ויטהרנה שומעין לו, וואס טייטש ר' יוחנן זאגט ס'איז א פסול טומאה טאמער איינער איז מסיח דעת פון תרומה אדער פון קדשים, בין איך חושש אפשר איז עס טמא געווארן, און במילא טאמער אליהו הנביא וועט קומען זאגן איך זאג דיר קלאר ס'איז טהור, איז אוודאי וועט מען עס מעגן עסן. מה שאין כן ריש לקיש אומר פסיל הגוף הוי שאם יבא אליהו ויטהרנה אין שומעין לו, ריש לקיש זאגט אז היסח הדעת איז א נייע חידוש אין די תורה, ס'איז א פסיל הגוף, און ממילא אפילו אליהו הנביא וועט קומען זאגן ס'איז נישט טמא געווארן בשעת וואס מ'איז מסיח דעת געווען, פון דעסטוועגן טאר מען עס נישט עסן, ווייל היסח הדעת איז א פראבלעם פאר זיך, זאגט אונז די גמרא, איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש, האט ר' יוחנן א קשיא געפרעגט אויף ריש לקיש פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר, לול קטן היה בין כבש למזבח במערבו של כבש, לעבן די כבש וואס מ'איז ארויף צום מזבח דארט אין עזרה איז געווען א לול, א קליינע לאך אין די ערד, ששם היו זורקין פסולי חטאת העוף, וואס אין די לאך פלעג מען אריינווארפן פסולי חטאת העוף, וואס טייטש חטאת העוף? פלעגט מען מאכן דארט לעבן דעם כבש, און טאמער ס'איז געשען א פסיל אינעם חטאת העוף, און מ'רעדט נישט דא פון א פסיל הגוף ווי מ'וועט באלד זען, נאר מ'רעדט פון א זייטיגע פסיל, און די דין איז טאמער ס'איז געשען א פסיל הגוף אין א קרבן פארברענט מען עס גראד, טאמער אבער ס'איז נישט געשען א פסיל הגוף נאר ס'דא א זייטיגע פסיל, איז דא דא א פראבלעם, ווייל ממשיך זיין טון די עבודה אדער עסן די קרבן קען מען נישט, פארוואס ווייל ס'איז געשען א פסיל, פון די צווייטע זייט עס פארברענען קען מען אויך נישט, פארוואס ווייל ס'איז א בזיון פאר קדשים, ס'איז דאך נישט קיין פסיל הגוף, ס'איז א זייטיגע פסיל, ביי א זייטיגע פסיל קען מען עס נישט פארברענען, און ממילא וואס טוט מען? פלעגט מען נעמען די חטאת העוף, מען פלעגט עס אריינווארפן דארט אינעם לאך, ותעובר צורתן, און אזוי מ'האט געווארט איבער נאכט ביז אינדערפרי, אינדערפרי איז עס שוין סיי ווי סיי געווען פסול אלס נותר, וואס נאכדעם וואס ס'איז געווארן נותר, ויצא לבית השריפה, האט מען עס ארויסגענומען פון די לאך, און מ'האט עס פארברענט. און ממילא פרעגט ר' יוחנן צו ריש לקיש, וואסערע סארט פסול רעדט זיך דא? אוודאי מוז מען זאגן, אז די פסול, די זייטיגע פסול פון וואס מ'רעדט דא, איז א פסול פון היסח הדעת, פארוואס? ווייל רבי יוחנן האט פארשטאנען ביי אלע אנדערע פסילים קען מען דאך עס גראד פארברענען מען דארף עס נישט אריינווארפן דארט תעובר צורתן מארגן פארברענען כעת ברגע ס'איז געווארן פסול פארברען עס נאר וואס דען מוז מען זאגן ס'איז געווען א פסיל פון היסח הדעת און כשיטת רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן אזוי אי אמרת בשלמא פסיל טומאה הוי משום הכי עיבור צורה שמא יבא אליהו ויטהרנה ס'טייטש גאנץ גוט לויט מיין שיטה אז היסח הדעת איז טאקע א חשש אז אפשר איז עס טמא געווארן פארשטיי איך פארוואס מען דארף עס דארט אריינווארפן ווייל ס'דא א חשש אפשר איז עס טמא געווארן און ממילא לייגט מען עס דארט אריין די לאך, ווייל טאמער למשל אליהו הנביא וועט קומען זאגן ס'איז נישט טמא, וועט מען עס קענען ארויסנעמען פון דארט, פארדעם קען מען עס נאכנישט פארברענען ווייל ס'דאך א ספק, איז פארדעם לייגט מען עס דארט אריין ביז מארגן, אלא אי אמרת פסיל הגוף, אבער טאמער דו זאגסט מיר אז היסח הדעת איז ממש א פסיל הגוף ס'איז ממש פסול, אויב אזוי למה לי עיבור צורה, וואס דארף מען עס אריין ווארפן דארט אין די לאך, ווארפן און ווארטן ביז מארגן עס צו פארברענען, והתניא מ'האט דאך געלערנט א ברייתא זה הכלל, כל שפסולו בגופו ישרף מיד, טאמער ס'איז דא א פסיל די ברייתא זאגט טאמער ס'איז דא א פסיל אין א גוף פון א קרבן קען מען עס גראד פארברענען, טאמער איז דא א פסיל בדם ובבעלים, טאמער ס'איז דא א פסיל אין די בלוט למשל די בלוט האט זיך אויסגעגאסן, אדער א פסיל אין די באלעבאס, למשל ביי א קרבן פסח אז די באלעבאס איז טמא געווארן וואס דאס איז נישט קיין פסיל אין די קרבן, ס'איז א פראבלעם אין די באלעבאס, אדער א נזיר וואס איז טמא געווארן א נזיר וואס איז געשטארבן טאר מען אויך נישט מקריב זיין זיין קרבן, על כל פנים די זייטיגע פסילים דארט איז די דין תעובר צורתן ויצאו לבית השריפה, אבער נישט ביי א פסיל הגוף, און ממילא אז דו זאגסט אז היסח הדעת איז א פסיל הגוף, און דא איז דאך געווען א פסיל פון היסח הדעת, יעצט תוס' דרך אגב שמועסט דא אויס ווער זאגט טאקע אז דאס וואס די ברייתא רעדט דא פון די חטאת העוף אז מ'דארף עס אריינווארפן אין די ליל אז דער פסיל איז געווען א פסיל פון היסח הדעת? אפשר איז עס טאקע געווען א פסיל בדם ובבעלים אזוי ווי מ'האט יעצט געזען די ברייתא, נאר וואס דען תוס' שמועסט אויס אז אפילו לאמיר זאגן ס'איז געווען א פסיל בדם ובבעלים, יעצט מ'ווארפט עס אריין אין די ליל איז דאך זעכער דא א היסח הדעת, און ממילא אז דא א היסח הדעת איז לויט ר' יוחנן אז היסח הדעת אליין איז א פסיל הגוף, נו שוין איז דא א פסיל הגוף קען מען עס גראד פארברענען, וואס דארפסטו ווארטן אויף מארגן? זאגט די גמרא אמר ליה ענטפערט ר' יוחנן, האי תנא תנא דבי רבא בר אבי, די תנא פון די ברייתא, דאס איז די תנא דבי רבא בר אבי דאמר אפילו פיגל טעון עיבור צורה, אז א פיגל, אפילו פיגל וואס פיגל איז אויך א פסול הגוף, דארף אויך האבן עיבור צורה, וואס טייטש ביי קיין שום פסול איז נישט די דין אז מען פארברענט עס, נאר אלעמאל לייגט מען עס אריין אין א לאך און מען ווארט אויף מארגן, ובמילא דא אויך, היסח הדעת אפילו עס איז א פסול הגוף, זאגט די ברייתא אז טעון עיבור צורה מ'לייגט עס אריין אין די ליל און מ'ווארט אויף מארגן. איתיביה פרעגט ר' יוחנן נאך א קשיא אויף ריש לקיש פון נאך א ברייתא. שטייט אין א ברייתא, נטמא, טאמער פלייש פון א קרבן איז טמא געווארן, או שנפסל הבשר, אדער די פלייש פון א קרבן איז פסול געווארן, מ'עט שוין זען וואס פסול מיינט, או שיצא חוץ לקלעים, אדער אויב פלייש פון א קרבן איז ארויס אינדרויסן פון עזרה און דא רעדט זיך ביי קדשי קדשים וואס מ'טאר עס נישט ארויסטראגן אינדרויסן פון עזרה, טאמער מ'טראגט עס ארויס אינדרויסן איז עס פסול אלץ יוצא. איז דער דין ביי די אלע דריי ציורים? ר' לעזער אומר יזרק, ר' לעזער זאגט מען קען נאך אלץ שפריצן די בלוט פון די קרבן אפילו ס'דא א פסול אין די פלייש, פארוואס ווייל ר' לעזער גייט דא כשיטתו אז דם אף על פי שאין בשר, מען קען מאכן עבודה מיט די בלוט אפילו אז די פלייש איז פארלוירן געווארן, כל שכן טאמער ס'פסול געווארן, ר' שיע אומר לא יזרק, רב שיע זאגט מען טאר נישט שפריצן די בלוט, פארוואס ווייל רב שיע גייט דא כשיטתו אז אם אין בשר אין דם טאמער מען פארלירט די פלייש טאר מען נישט שפריצן די בלוט ממילא כל שכן טאמער ס'איז פסול געווארן טאר מען אויך נישט שפריצן די בלוט זאגט די ברייתא ומודה רב שיע שאם זרק הורצה רב שיע איז מודה אז טאמער מען האט יא געשפריצט די בלוט איז בדיעבד איז די קרבן א גוטע קרבן פארוואס ווייל ממה נפשך טאמער למשל די פלייש איז טמא געווארן האט מען דאך געזען ס'איז דא ריצוי הציץ די ציץ איז מכפר ביי אזא אופן טאמער ס'איז פסול געווארן אלס יוצא איז יוצא איז אויך נישט קיין פסיל הגוף ס'איז א זייטיגע פסיל ממילא פארדעם איז טאמער בדיעבד מ'האט געשפריצט די בלוט איז רב שיע אויכעט מודה אז די קרבן איז א גוטע קרבן. אבער על כל פנים, פירט יעצט רבי יוחנן אויס זיין קשיא, מאי נפסל? וואס איז דאס די ציור פון נפסל שטייט דא אין די ברייתא טאמער די פלייש איז פסול געווארן לאו בהיסח הדעת פסול געווארן מוז מען זאגן זאגט רבי יוחנן אז דאס מיינט די פסול פון היסח הדעת. פארוואס? ווייל וואסערע אנדערע סארט פסיל איז דא דא? די פסיל פון טומאה און די פסיל פון יוצא שטייט דאך קלאר דא אין די ברייתא, און ווי רשי רעדט אויס די פסיל פון פיגול איז פסל'ט נישט נאר די פלייש ס'פסל'ט אויך די בלוט, ובנוסף צו דעם אפילו ר' לעזער איז מודה אז טאמער מ'האט מפגל געווען א קרבן טאמער די כהן האט געטראכט א מחשבת חוץ לזמנו צו חוץ למקומו איז זיכער אז די קרבן איז נישט קיין גוטע קרבן, און ממילא די איינציגסטע פסול וואס איז געבליבן דא איז די פסול פון היסח הדעת, און אויף דעם האט דאך די ברייתא געזאגט אז בדיעבד זאגט רבי יהושע טאמער מ'האט געשפריצט די בלוט איז עס מכפר, און ממילא זאגט רבי יוחנן אי אמרת בשלמא פסולי טומאה הוה, היינו דמשכחת לה דמרצה ציץ, גאנץ גוט טאמער דו זאגסט אז די פסול פון היסח הדעת איז א פסול אז אפשר איז עס טמא געווארן, נו אויף דעם איז טאקע דא ריצוי הציץ טאמער עס איז טמא געווארן איז די ציץ מרצה פאר דעם בדיעבד איז די קרבן א גוטע קרבן, אלא אי אמרת פסול הגוף הוה, אמאי הורצה, טאמער ס'איז א פסול הגוף וואס עפעס איז דא ריצוי הציץ די ציץ איז נאר מרצה אויף טמא'נע קרבנות און אויף יוצא האט מען געזען יוצא איז זיכער נישט איז אויך נישט קיין פסול הגוף אבער דא אויב היסח הדעת איז א פסול הגוף וואס עפעס זאגט רבי יהושע אז בדיעבד איז די קרבן א גוטע קרבן ענפערט ריש לקיש מאי נפסל נפסל בטבול יום נפסל מיינט טאקע נישט א פסול פון היסח הדעת ווייל ביי היסח הדעת אוודאי אפילו בדיעבד איז די קרבן נישט קיין גוטע קרבן נאר וואס מיינט נפסל? נפסל מיינט בטבול יום, אז א טבול יום, איינער וואס איז טמא געווארן און געגאנגען אין מקווה אפילו נאכן מקווה ביז הערב שמש, טאמער רירט צו קדשים איז ער עס מטמא, ער פסל'ט עס, און ממילא ביי א טבול יום, דאס מיינט נפסל, אז טאמער א טבול יום האט צוגערירט די קרבן וואס אויף דעם איז דא ריצוי הציץ, איז נאך אלץ די בלוט מכפר. איי פרעגט די גמרא אי הכי היינו טמא, וואס א חילוק צווישן נפסל און טמא, ביידע איז דאך די זעלבע זאך, ענטפערט ריש לקיש תרי גווני טמא, די ברייתא טאקע רעכנט אויס צוויי מיני טומאות, סיי א געהעריגע טמא'נע מענטש און סיי נפסל סיי א טבול יום. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט יעצט צוריק צו די ארגינעלע קשיא ווי די גאנצע זאך האט זיך אנגעהויבן, אז ס'שטייט אין די משנה אז טאמער מ'פלאנצט צוריק איין תרומה און די דין איז אז ס'איז טהור, פון דעסוועגן אסורין מלאכול, און אויף דעם זוכט נאך אלץ די גמרא א תירוץ וואס איז טאקע פשט אז נאך מ'האט עס צוריק איינגעפלאנצט און די טומאה איז מער נישט דא דא, פארוואס טאקע זאל מען עס נישט טארן עסן? זאגט די גמרא, כי סליק רבין אמרה לשמעתיה קמיה דרבי ירמיה, ווען רבין איז געגאנגען קיין ארץ ישראל פון בבל האט ער נאכגעזאגט די מימרא פאר רבי ירמיה און ער האט נאכגעזאגט די תירוץ פון רב ששת, וואס רב ששת האט דאך פארענטפערט אז וואס איז פשט אז מען טאר עס נישט עסן ווייל ס'איז דא א פסול פון היסח הדעת, ואמר, האט רבי ירמיה געזאגט, בבלאי טפשאי, די טיפשים פון בבל משום דיתבי בארעא דחשוכא אמריתון שמעתתא דמחשכן, ווייל זיי זיצן אין א טונקעלע לאנד, בבל איז געווען א טאל, איז געווען א ביסל טונקל, זיי זיצן אין א טונקעלע לאנד זאגן זיי ווערטער הלכות וואס זענען טונקל, וואס טייטשט דער תירוץ פון רב אשי נישט קיין ריכטיגע תירוץ, ווייל די בבלים זאגן א תירוץ אפילו דאס איז נישט די ריכטיגע, זאגט רבי ירמי' לא שמיע לכו הא דרבי שמעון בן לקיש משמיה דרבי אושעיא, וואס טייטשט די סיבה טאקע פארוואס תרומה טאר מען נישט עסן אפילו די טומאה איז שוין נישט דא דא, איז ווייל ס'איז דא א מימרא פון ריש לקיש ריש לקיש האט נאכגעזאגט פון רבי אושעיא אז וואס אז מי החג שנטמאו, טאמער מי החג, דאס איז וואסער וואס מ'האט צוגעגרייט די וואסער אויף ניסוך המים, וואס יעדן טאג פון סוכות האט מען דאך געמאכט ניסוך המים אויפן מזבח, איז די וואסער בדרך כלל איז געקומען פון די שילוח וואס דאס איז געווען אינדרויסן פון ירושלים, איז שבת, שבת חול המועד צו שבת סוכות האט מען נישט געקענט ברענגען פון דארט וואסער ווייל ס'איז געווען פון דרויסן פון שטאט, האט מען שוין פרייטאג צוגעגרייט די וואסער, יעצט די וואסער האט געקענט טמא ווערן, טאמער ס'איז טמא געווארן שבת, האט מען דאך נישט געקענט ברענגען קיין נייע וואסער. און אויך גיין שעפן וואסער איז א גרויסע טירחה, און וואס האט מען געטון מיט די טמא'נע וואסער וואס מען האט עס צוגעגרייט אויף ניסוך המים? מען פלעג עס מטהר זיין, ווי אזוי האט מען עס טהור געמאכט? מען האט געמאכט א השקה, השקה דאס איז טייטש אז מען נעמט די וואסער, מען קושט עס צאם צו מקווה וואסער, וואס טייטש מען נעמט די טייך, איז דאך אריבערגעפארן דארט, ס'איז געווען אזא טייכל, א קליינטשיגע וואסער וואס איז אריבערגעפארן אין דעם בית המקדש די אמת המים, האט מען גענומען די וואסער וואס מען האט צוגעגרייט, מען האט עס צוגערירט אז די וואסער פון די כלי זאל צורירן די אמת המים און מיט דעם וואס האט זיך צוגערירט איז דא א דין וואס הייסט זריעה, ס'איז כאילו מען האט עס איינגעפלאנצט צוריק אין די ערד אז די טומאה גייט אוועק פון דא ס'ווערט אזוי טהור, איז דאס געווען א פאטענט וויאזוי מען האט מטהר געווען די וואסער טאמער ס'איז טמא געווארן שבת. איז זאגט אויף דעם רבי אושעיא אז טאמער די מי החג שנטמאו השיקן ואחר כך הקדישן טהורין, טאמער ס'איז טמא געווארן און מ'האט געמאכט די השקה, די זריעה, און נאכדעם האט מען עס מקדיש געווען, ס'טייטש די וואסער וואס מ'האט געברענגט אין בית המקדש האט מען נישט מקדיש געווען גראד, מ'האט עס מקדיש געווען שבת, איז טאמער ס'איז טמא געווארן פאר מ'האט עס מקדיש געווען, און מ'האט געמאכט א השקה נאכדעם האט מען עס מקדיש געווען, איז עס טאקע טהורין זאגט רבי אושעיא, אבער טאמער ס'איז הקדישן ואחר כך השיקן טמאין. טאמער מ'האט עס קודם מקדיש געווען, וואס טייטש מ'האט עס מקדיש געווען ווען ס'איז נאך געווען טמא, און נאכדעם האט מען געמאכט א השקה, דא העלפט נישט קיין השקה, דא איז עס נאך אלץ טמא, ובמילא שטעלט זיך די קשיא, מכדי זריעה נינהו, מה לי השיקן ואחר כך הקדישן, מה לי הקדישן ואחר כך השיקן, וואס טייטש נאר מען האט דאך געזען ס'איז דא א דין פון זריע, פון השקה, השקה איז מטהר וואסער, און מילא וואס גייט מיר אן צו דער וואסער איז שוין געווען הקדש צו מ'האט שוין מקדיש געווען צו מ'האט עס נאכנישט מקדיש געווען, ברגע וואס מען מאכט א השקה זאל עס זיין טהור, נאר וואס דען, אלמא, זעהט מען פון דעם אז אין זריעה להקדש, אז אפילו טאקע מן התורה העלפט די זריעה, און בעצם וואלט געדארפט זיין די דין אז הקדישן ואחר כך השיקן איז נאך אלץ טהור, פון דעסט וועגן, היות וואס מען האט עס מקדיש געווען, האבן חכמים מחמיר געווען ביי הקדש, אז אויף הקדש העלפט נישט קיין השקה, און במילא זאגט רבי ירמי' הכא נמי, אין זריעה לתרומה, דא אויך ביי תרומה, איז אפילו מדין תורה טאקע מען פלאנצט עס צוריק איין גייט די טומאה אוועק פון דא, פון דעסט וועגן חכמים האבן מחמיר געווען און געזאגט אז ס'העלפט נישט דא קיין זריעה ס'העלפט נישט אז מען פלאנצט עס צוריק איין, און דאס איז פשט וואס די משנה זאגט אז אפילו די פירות זענען מער נישט טמא, פון דעסט וועגן לגבי די דין אז א כהן זאל עס נישט טארן עסן האבן חכמים מחמיר געווען אז די זריעה העלפט נישט און פאר דעם טאר מען עס נישט עסן, עס האט נישט קיין שייכות צו היסח הדעת, זאגט די גמרא יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא, רב דימי האט דא נאכגעזאגט די מימרא פון רבי אושעיא, אמר ליה אביי, האט אביי געהאט א חקירה אזוי, הקדישן בכלי קאמר, אבל בפה לא עבוד רבנן מעלה, או דילמא בפה נמי עבוד רבנן מעלה, ס'טייטש די מעלה וואס די חכמים האבן געגעבן פאר הקדש אז ס'העלפט נישט ביי דעם זריעה עס מטהר צו זיין. ביי וואסערע סארט הקדש רעדט מען דא? ביי הקדישן בפה צו ביי הקדישן בכלי? ס'דא צוויי מיני הקדש, דא הקדישן בפה א מענטש איז מקדיש עפעס מיט די מויל, וואס דאס איז א שוואכערע דרגה, שפעטער איז דא א גרעסערע דרגה אז מען נעמט די הקדש מען לייגט עס אריין א כלי שרת וואס דעמאלטס ווערט עס נאך הייליגער, און ממילא פרעגט אביי די דין אז די חכמים האבן מחמיר געווען ביי הקדש, דאס איז ביי הקדישן בפה, און כל שכן בהקדישן בכלי, אדער אפשר נאר בהקדישן בכלי אבער איינער וואס איז מקדיש בפה איז נאך אלץ קען מען עס נאך מטהר זיין מיט זריעה. אמר ליה, האט רב דימי געענטפערט זו לא שמעתי, א תירוץ אויף דיין שאלה האב איך נישט געהערט, אבער כיוצא בה שמעתי, כ'האב געהערט אן ענדליכע דין וואס פון די דין העסטו פארשטיין אז אפילו הקדישן בפה האבן חכמים נאך אלץ מחמיר געווען. וואס איז די ענדליכע דין? דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן, ענבים שנטמאו דרכן, ואחר כך הקדישן טהורין, הקדישן ואחר כך דרכן טמאין, וואס טייטש טרויבן וואס זענען טמא געווארן, איז טאמער מ'צוטרעט עס, און נאכדעם וואס מ'האט עס צוטרויטן האט מען מקדיש געווען די וויין אויף נסכים, דעמאלטס איז די וויין טאקע הקדש, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט נעכטן געשמועסט דא רעדט זיך ביי א ציור אז דער מענטש רירט נישט צו די וויין, און ר' יוחנן גייט דא כשיטתו אז די וויין, איז מיפקד פקיד, ס'איז נישט קיין חלק פונעם טרויב, איז פארדעם איז די וויין טהור. יעצט דרך אגב, די גמרא העט זיך באלד שטעלן אז וואס אונז האבן נעכטן געזען איז אז רבי יוחנן זאגט מ'דארף קוועטשן ווייניגער ווי א כביעה, דא ווערט נישט דערמאנט כביעה, דא זאגט רבי יוחנן אלעמאל, די גמרא העט עס באלד פארענטפערן, אבער על כל פנים זאגט רבי יוחנן די דין איז אבער נאר ווען מ'קוועטשט אויס חולין'דיגע טרויבן, און די וויין וואס קומט ארויס פון דעם וואס איז טהור קען מען מקדיש זיין, אבער טאמער מ'איז עס מקדיש, און נאכדעם צוקוועטשט מען די טרויב, מ'נעמט ארויס די וויין, דארט זאגט ר' יוחנן האבן חכמים מחמיר געווען און געגעבן דערצו א מעלה אז היות וואס ס'איז הקדש זאגט מען מער נישט מיפקד פקיד נאר דא זאגט מען יא מיבלע בליעי דא זאגט מען יא אז די וויין איז א חלק פונעם טרויב און אז די וויין איז א חלק פונעם טרויב עט שוין נישט העלפן די היתר אז דאס איז אויסגעקוועטשט און במילא די וויין טהור ניין אז די טרויב איז טמא ווערט די וויין טמא און ממילא קען מען עס יעצט נישט נוצן אויף נסכים יעצט פירט רב דימי אויס די ראיה והא ענבים דקדושת פה נינהו, ענבים דאס איז קדושת פה, ס'איז נישט קדושת כלי, ווייל ס'איז נישט שייך מקדיש צו זיין ענבים אין א כלי שרת, ווייל ענבים טרויבן גייט קיינמאל נישט אריין א כלי שרת, וויין גייט אריין א כלי שרת נישט טרויבן, פון דעס וועגן ואפילו הכי, פון דעס וועגן זעהן מיר דאך דא עבוד רבנן מעלה, אז חכמים האבן מחמיר געווען אלס די מעלה פון קדשים און געזאגט אז היות וואס ס'איז הקדש זאגט מען נישט מיפקד פקיד, מ'זאגט מיבלע בליעי, און פאר דעם קען מען נישט נוצן די וויין אויף נסכים, די וויין איז טמא. זעהן מיר פון דא אז אפילו ביי קדושת פה האבן חכמים אויך מחמיר געווען מיט די מעלה. זאגט די גמרא אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט די ראיה איז נישט קיין ראיה, פארוואס ווייל דו האסט נישט גוט אפגעלערנט מען רעדט נישט דא פון נסכים, ענבים קאמרת, הכא בענבים של תרומה עסקינן, מען רעדט דא פון טרויבן פון תרומה, וואס ביי תרומה דארט האט רבי יוחנן געזאגט הקדישן ואחר כך דרכן טמאין, אז טאמער מען האט עס מקדיש געווען טייטש מען האט געמאכט תרומה און נאכדעם האט מען עס אויסגעקוועטשט דארט איז טמא, פארוואס? ווייל ביי תרומה איז נישט שייך קדושת כלי, דקדושת פה דידהו כקדושת כלי דמיא, ס'איז דאך נישט דא קיין כלי שרת ביי תרומה, און פאר דעם זאגט רבי יוחנן איז דא די חומרא ביי תרומה, אבל הני דבעי כלי אבער קען זיין ביי אזעלכע סארט וויין וואס דארף יא א כלי, טאמער א מענטש איז מקדיש וויין אויף נסכים, איז ביי דעם בפה לא עבדו רבנן מעלה, איז טאמער איינער איז מקדיש וויין נאר מיט די מויל, דארט האבן די חכמים נישט מחמיר געווען, נאר טאקע ווען נאכדעם וואס מען איז עס מקדיש אין א כלי שרת. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא רעדט יעצט אויס די קשיא וואס אונז האבן ארויסגערעדט, מיר האבן געלערנט דרכן ואפילו טובא, וואס טייטש פון רבי יוחנן איז משמע אז אפילו מען קוועטשט אויס אסאך טרויבן, איז אויך געזאגט געווארן דער דין אז דרכן ואחר כך הקדישן טהורין הקדישן ואחר כך דרכן טמאין, און אויף דעם פרעגט די גמרא מי אמר רבי יוחנן הכי, האט דען רבי יוחנן אזוי געזאגט והאמר רבי יוחנן ענבים שנטמאו דורכן פחות פחות מכביעה, מען האט דאך געזען רבי יוחנן אליין האט געזאגט אז די גאנצע היתר פון טרויבן אז טאמער מען קוועטשט עס אויס טמא'נע טרויבן, זאגט מען אז די וויין איז טהור איז אויך נאר טאמער מען קוועטשט אויס ווייניגער ווי א כביעה, זאגט די גמרא צוויי תירוצים, איבעית אימא הכא נמי פחות פחות מכביעה, איין תירוץ מען דארף דא אויך זאגן אז די גאנצע היתר פון רבי יוחנן איז טאקע נאר ווען ס'איז פחות פחות מכביעה, ואיבעית אימא א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא, התם דנגעו להו בראשון דהוו להו אינהו שני, וואס טייטש דארט די נעכטיגע זאך וואס מיר האבן געזען רבי יוחנן זאגט אז מען דארף אויסקוועטשן ווייניגער ווי א כביעה, דארט רעדט זיך אז דער מענטש וואס האט מטמא געווען די טרויבן איז געווען א ראשון, די טרויבן זענען געווארן א שני, און ווי רש"י רעדט אויס אונז ווייסט מען דאך די כלל אז כל הפוסל את התרומה מטמא משקה להיות תחילה, וואס טייטש ווען א שני רירט צו א משקה, ווערט די משקה א ראשון, און במילא, פאר דעם, טאמער די טרויב איז א כביעה, ס'איז גרעסער ווי א כביעה, איז די שני'דיגע טרויב איז מטמא די וויין, און די וויין ווערט א ראשון, טאמער ס'איז ווייניגער ווי א כביעה איז עס נישט מטמא די וויין. מה שאין כן זאגט די גמרא הכא, דא וואס רבי יוחנן האט נישט געזאגט אז מ'דארף קוועטשן ווייניגער ווי א כביעה, רעדט זיך דנגעו בשני דהוו להו שלישי, ס'טייטש א זאך וואס א שני לטומאה האט צוגערירט די טרויבן, די טרויבן איז געווארן א שלישי, איי וויאזוי איז שייך ביי חולין א שלישי, זאגט רש"י ס'רעדט זיך נישט דא סתם חולין, נאר ס'רעדט זיך חולין שנעשו על טהרת תרומה, א מענטש וואס פאסט אויף אז אלע זיינע חולין אין שטוב זאלן זיין הייליג, איז ביי זיי איז יא שייך ס'זאל ווערן א שלישי, על כל פנים, די טרויבן דא איז א שלישי, און פאר דעם זאגט רבי יוחנן ס'דארף נישט זיין ווייניגער ווי א כביעה, נאר ס'ווענדט זיך, טאמער ס'איז דרכן, ואחר כך הקדישן, וואס טייטש מ'קוועטשט עס אויס נאר נאכדעם איז מען עס מקדיש, וואס ביי אזא ציור זאגט מען מיפקד פקיד אז די וויין און די טרויב איז צוויי אנדערע זאכן, פארדעם די טרויב איז נישט מטמא די וויין, און פארדעם איז די וויין אלעמאל טהור נישט קיין חילוק ווי גרויס די טרויב וויפיל טרויבן ס'זאל נאר זיין אפילו מער ווי א כביעה, מה שאין כן טאמער ס'איז הקדישן ואחר כך דרכן מ'איז עס קודם מקדיש, וואס ביי דעם האבן חכמים געמאכט א מעלה און מ'קוקט עס אן ווי מיבלע בליעי ווי די זאפט איז א חלק פון די טרויב און במילא די טרויב איז א שלישי ווערט די זאפט אויך א שלישי און פארדעם איז די וויין פסול. זאגט יעצט די גמרא נאך א ראיה אז די מעלה וואס די חכמים האבן געמאכט איז אפילו ביי קדושת פה און נישט נאר ביי קדושת כלי, אמר רבא האט רבא געזאגט אף אנן נמי תנינא, מען האט אזוי אויך געזען אין א ברייתא, וואס די ברייתא איז דארט דן אויף די מי חטאת די וואסער וואס מען פלעגט נוצן אנצושפריצן וואס מען האט אויסגעמישט די וואסער מיט אפר פרה אדומה, זאגט אז די ברייתא שטייט אין פסוק ונתן עליו מים חיים אל כלי, דרשנ'ט מען פון דעם פסוק, שתהא חיותן בכלי, וואס טייטש אז די וואסער וואס מען נוצט דא דארף זיין גראד פון א ברונען, מען דארף נעמען וואסער פון א מעיין פון א ברונען, אריינלייגן אין א כלי, און אין די זעלבע כלי דארף מען אריינלייגן די אפר פרה אדומה און עס אויסמישן, נישט נעמען וואסער פון א ברונען און די וואסער אריינגיסן אין א צווייטע כלי און אין די צווייטע כלי זיך אויסמישן מיט די מי חטאת, נאר אין די זעלבע כלי וואס מען האט געשעפט די וואסער פון די מעיין, אין די זעלבע כלי דארף מען עס אויסמישן מיט די אפר פרה אדומה. אבער פון די צווייטע זייט, זאגט רבא, שטייט דאך אבער אין פסוק ונתן, וואס פון ונתן איז משמע אלמא תלושין נינהו, אז מען קען נעמען יעדע וואסער אפילו וואסער וואס מען האט געשעפט פון א צווייטע כלי, איי והא מחוברין נינהו, אין די ברייתא שטייט מען דארף נעמען גראד פון די מעיין, פון די צווייטע זייט פון פסוק איז משמע אז מען קען נעמען אפילו וואסער וואס איז תלושין, אלא נאר זאגט רבא מוז מען זאגן אז אוודאי מן התורה קען מען נעמען תלושין אויך ווי שטייט ונתן, נאר וואס דען פון וואס רעדט די ברייתא? די ברייתא רעדט פון א דין דרבנן, חכמים האבן געברענגט אסמכתא פון א פסוק, אבער ס'איז א דין דרבנן מעלה, א ספעציעלע מעלה וואס חכמים האבן געמאכט לגבי די מי חטאת, אז היות עס איז אזוי הייליג, האט מען מתקן געווען אז מען זאל עס מקדיש זיין גראד אין די כלי וואס מען שעפט עס פון דעם, יעצט אזוי רש"י רעדט אויס אז די מי חטאת האט מען געהייליגט וואס טייטש די הקדש מי חטאת איז געגאנגען אויף צוויי שלבים אויף צוויי סטעפס, די ערשטע געווען ווען מען האט עס אריין געלייגט אין די כלי וואס דאס איז א שוואכערע קדושה, און שפעטער ווען מען האט עס אויסגעמישט מיט די אפר פרה אדומה איז דאס געווען נאך הייליגער, און ממילא אז מען זעט אז די תקנה פון די חכמים ווען האבן זיי עס געמאכט גראד ביים אריין לייגן די כלי, זעהט מען אז די מעלה וואס די חכמים האבן געמאכט איז ביי די ערשטע שלב וואס איז אזוי ווי קדושת פה ס'איז דא קדושת פה האבן מיר געזעהן און ס'איז דא קדושת כלי דאס ווען מ'לייגט אריין די כלי איז דומה צו קדושת פה וואס דארט האבן חכמים געמאכט די מעלה על כל פנים הכא נמי דא אויך האבן די חכמים געמאכט די מעלה אפילו ווען ס'איז נאר דא קדושת פה זאגט די גמרא אמר רב שימי בר אשי אף אנן נמי תנינא נאך א ראיה פון א משנה וואס מ'זעהט אויך אין די משנה אז די חכמים האבן געמאכט א מעלה ביי קדשים שטייט אין די משנה לגבי מצורע טבל ועלה אוכל במעשר נאך וואס ער טובלט זיך קען ער עסן מעשר שני, העריב שמשו נאך הערב שמש אוכל בתרומה קען ער עסן תרומה, איז קען מען מדייק זיין בתרומה אין בקדשים לא, קדשים קען ער נישט עסן ביז מארגן אינדערפרי ווען ער ברענגט זיינע קרבנות, און אויף דעם שטעלט זיך די קשיא אמאי טהור הוא ער איז דאך טהור, נאר וואס דען אלא מעלה, די תורה האט געגעבן א מעלה, דא רעדט מען נישט פון א מעלה וואס די חכמים האבן געמאכט נאר א מעלה וואס די תורה האט געגעבן אז לגבי קדשים קען ער נאך אלץ נישט עסן קיין קדשים ווילאנג ער ברענגט נישט זיינע קרבנות, הכא נמי מעלה, די זעלבע זאך דא האבן די חכמים געמאכט א מעלה יעצט רשי זאגט דא א אינטערסאנטע לשון זאגט רשי דעבוד רבנן מעלה בקדשים אפילו מדאורייתא די חכמים האבן געמאכט א מעלה אפילו מדאורייתא וואס לכאורה ווי קומט דא אריין די חכמים נאר וואס דען די פני יהושע איז מסביר אז די נקודה איז אזוי פון דעם וואס מען זעט אז די תורה זאגט אז דער מענטש למשל דער טבול יום ער האט זיך גע'טובל'ט איז ער טהור לגבי מעשר שני אבער לגבי תרומה איז ער נאך טמא נאך הערב שמש איז ער טהור לגבי תרומה אבער ער איז נאך טמא לגבי קדשים איז זעהן מיר קודם כל די תורה האט מחלק געווען אז ס'דא אזא זאך א מענטש זאל זיין האלבוועגס טהור און נישט אינגאנצן טהור ער טהור פאר דעם ער טמא פאר דעם און במילא לייגט די פני יהושע צו האבן די חכמים גוזר געווען אז דער מצורע בעצם נאכדעם וואס ער ברענגט קרבנות קען ער גראד גיין עסן קדשים פון דעסטוועגן האבן חכמים דא צוגעלייגט נאך א גזירה און געזאגט ער דארף נאכאמאל גיין זיך טובל'ען ער קען זיך נישט סומך זיין אויף די אלטע טבילה פארוואס טאקע אלס די מעלה פון קדשים און במילא דאס איז די ראיה וואס מ'ברענגט דא אז מ'זעהט די מעלה וואס די חכמים האבן געמאכט. אבער על כל פנים איז א ראיה צו אונז אויכעט אז לגבי די תרומה וואס מ'האט צוריק איינגעפלאנצט איז פון איין זייט איז עס טהור וואס טייטש קען נישט מטמא זיין אנדערע זאכן פון די צווייטע זייט א כהן טאר עס נישט עסן אלס די מעלה פון תרומה חכמים האבן מחמיר געווען מיט די מעלה זאגט די גמרא אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט אף אנן נמי תנינא מ'האמיר אזוי אויך געזען א ברייתא וואס מ'זעט אויך די ענין פון א מעלה אז שטייט אין פסוק והבשר וואס מ'דרש'נט והבשר לרבות את העצים ולבונה אז עצים ולבונה קען אויך טמא ווערן און די קשיא איז, עצים ולבונה בני איטמויי נינהו קען דען טמא ווערן עס איז נישט קיין מאכל, אלא נאר מעלה, ס'איז א מעלה וואס די חכמים האבן געמאכט וואס מ'האט שוין געזען חיבת הקודש, אבער ס'איז א שפעציעלע מעלה וואס די חכמים האבן גוזר געווען הכא נמי, דא אויך, לגבי די תרומה וואס מ'האט צוריק איינגעפלאנצט מעלה, האבן חכמים געזאגט אז היות וואס דאס איז תרומה, גייט נישט אוועק די טומאה פון דעם, לגבי די כהנים, ס'איז טאקע נישט מטמא אנדערע, ווייל מ'האט עס צוריק איינגעפלאנצט, אבער א כהן טאר דאס נישט עסן אלס די מעלה וואס די חכמים האבן געגעבן פאר קדשים.